א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וישלח, ס'איז אויכעט שוין פאר חנוכה, וויל איך אביסל רעדן וועגן חנוכה, קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'איז דא צוויי מצוות דרבנן, חנוכה און פורים, וואס זענען זייער נאנט, זיי ריזעמבלען זייער נאנט איינס צום אנדערן, יעצט דער אייבערשטער האט אונז געגעבן שלש רגלים, און ער האט אונז אויך געגעבן. ראש השנה יום כיפור, די צוויי ימים טובים חנוכה און פורים האבן מיר. האבן אונז מיט אונזער מסירות נפש עס געגעבן כביכול פארן אייבערשטן. דער הייליגער ריזשינער האט אמאל געזאגט. אז דער רבונו של עולם האט אונז געשיקט אין גלות מיט חמשה חומשי תורה און אונז האבן מיר אים צוריק געברענגט נביאים, כתובים, גמרא, חזל, ירושלמי, ספרא, ספרי, מכילתא, שולחן ערוך. ווער האט געמאכט א בעסער געשעפט האט דער הייליגער ריזשינער געזאגט דער אייבערשטער האט געמאכט א בעסער געשעפט. דער הייליגער ריזשינער האט אויך געזאגט אמאל איבער עפעס א משפחה צו ער זאל נעמען סנדק צו מוהל'שאפט האט אים דער ריזשינער געזאגט זאלסט נעמען סנדקאות פרעגט ער רבי פארוואס מוהל איז דאך א מורא'דיגע זאך מ'ברענגט אריין א קינד בבריתו של אברהם אבינו זאגט ער לאמיר קוקן וויאזוי ס'לאזט זיך אויס מיט וואס בלייבט דער מוהל מיט א שטיקל ארלה מיט וואס בלייבט דער סנדק מיט א הייליג אידיש קינד זאלסט זיכער נעמען סנדקאות. די זעלבע אויכעט מיט וואס בלייבט דער אייבישטער? ער בלייבט אז ער האט אונז געשיקט אין גלות און מ'האמיר נישט ווידערשפעניגט, מ'האמיר געפאלגט וואס ער זאגט, מ'האמיר זיך מוסר נפש געווען, אויסער דעם וואס אונז ברענגמיר נאך צוריק די אלע ספרים מיט די ראשונים און די אחרונים ברענגן מיר צוריק אזויפיל אידיש בלוט וואס האט זיך פארגאסן אין גלות, אלעס איז געווען מיט מסירות נפש און מ'האמיר קיינמאל נישט בוגד געווען אינעם אייבישטן. איז במילא האט דער אייבערשטער געמאכט א גוטן דיעל מיט אונז. סאו איך וויל יעצט אביסל רעדן וואס דאס איז חנוכה, וואס דאס פארלאנגט, און וויאזוי מ'דארף צוגיין צו דעם חנוכה, און וואס מ'דארף פון דעם חנוכה ארויסנעמען. יעצט קודם וויל איך ענק ברענגען עטליכע חזל אז דער ענין פון חנוכה און פורים גייט אייביג אינאיינעם. למשל, אין מסכת תענית דף טו עמוד ב שטייט, זאגט די משנה, אין גוזרין תענית על הציבור בראשי חדשים, בחנוכה בפורים. יעצט, די פאקט אז ראש חודש קומט אויך דא אריין, וויל איך ענק זאגן, ראש חודש איז א יום טוב פאר פרויען, ווייל זיי האבן נישט געגעבן זייער גאלד צו מאכן דעם עגל, און איך וויל רעדן שפעטער א העכערן דרשה וואס דער אמת וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון פרויען. און נישט נאר אייביג דעם סור מרע, איך וויל אריינגיין אביסל אין עשה טוב דעם חנוכה, ווייל אונז ווייס מיר חנוכה איז געווען אז די יוונים האבן גוזר געווען אז א אידישע טאכטער זאל נישט גיין אין מקווה, און זיי האבן זיך אלע מוסר נפש געווען, דער סוף איז פאר יעדן, דער רוקח ברענגט אז ס'איז פאר יעדן באשאפן געווארן ביי זיך אין שטוב א אייגענע מקווה, און וועגן דעם זאגט מען שעשה ניסים לאבותינו ווייל ס'איז געווען יעדער איד האט געהאט א נס, ער האט געהאט א מקווה אין שטוב. עניוועי, ווען מיר נאך רעדן וועגן די אלע זאכן, איז למעשה ראש חודש חנוכה און פורים איז די זעלבע זאך, אז מען איז נישט גוזר קיין תענית אויפן ציבור. שוין, דאס איז אין מסכת תענית דף ט ו עמוד ב'. נאכדעם איז דא אין מועד קטן, אין פרק ג' משנה ט', שטייט דארט אזוי, בחנוכה בפורים נשים מענות ומטפחות בזה ובזה, אבל לא מקוננות, מען קען נישט, מען טאר נישט מקונן זיין, קלאגן, און חנוכה און פורים זעט מען אז מען שטעלט זיי צוזאם ביידע אינאיינעם. יעצט נאכדעם איז דא אינעם רמב ם אין הלכות חנוכה פרק ג' הלכה ג' און הלכה ד' שטייט אזוי וימים אלו הם הנקראים חנוכה והם אסורים בהספד מען טאר נישט מאכן א הספד ובתענית כימי הפורים. דאס הייסט חנוכה, פונקט אזוי אסור בהספד און תענית אזוי ווי פורים, והדלקת הנרות בהן מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה, און דאס צינדן די לעכט די חנוכה לעכט איז אזא מצוה מדרבנן אזוי ווי ליינען די מגילה, איז דאס מיינט כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה, דאס איז די לשון הרמב ם, דאס טייטש ווער ס'איז מחיוב מיט קריאת המגילה

ביים דאווענען געפין מיר אויכעט אז מ'האט געמאכט די תפילה פון על הניסים סיי פאר חנוכה סיי פאר פורים און מ'זאגט עס אינעם זעלבן פלאץ סיי ביי שמונה עשרה און סיי ביים בענטשן. יעצט ס'ווערט געברענגט אז דער א אין פון מהר ל אין ספר גור אריה אין שמות כ א פסוק א ווערט געברענגט אז די אות ו' דאס איז א מחבר ס'איז באהעפט פון אויבן ביז אראפ. יעצט דער אות וו איז זעקס. אז דו'סט צאמשטעלן די מצוות פון חנוכה און פורים איז דא זעקס. חנוכה איז דא צוויי מצוות, הדלקת הנרות און זאגן הלל. אין פורים איז דא פיר מצוות, קריאת המגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, און סעודת פורים. איז דער וו דער איז מחבר דאס גאנצע יאר מיט די אלע מצוות. יעצט לאמיר אביסל רעדן וויאזוי. דער שפת אמת אין שנת תרמ ד, דיבור המתחיל איתא, זאגט ער אזוי, חנוכה היא בחינת תורה שבעל פה, ס'איז בבחינת תורה שבעל פה. יעצט, ס'שטייט אין ספר מגן אברהם על התורה אין פרשת מקץ, זאגט ער אזוי, כשם שחג השבועות היא זמן קבלת התורה שבכתב, אזוי ווי שבועות איז דאך די. זמן פון קבלת התורה שבכתב, כמו כן בחנוכה איז זמן קבלת התורה שבעל פה, סאו אז איינער וויל וויסן וואס דאס הייסט קימו וקיבלו מיט די גאנצע זאך, און מ'האט זיך מקבל געווען ברצון, די עיקר איז געווען אויף תורה שבעל פה. יעצט, אין מגילת אסתר ווייסט מען ס'שטייט קימו וקיבלו, איז דארטן דא א קרי מיט א כתיב, ס'איז דא קיבל און קיבלו מיט א ו', די ו' איז דאס איז מחבר, ווייל קימו וקיבלו היהודים. יעצט, אין די גמרא מסכת שבת דף פ"ח עמוד א' שטייט אז ווען ס'איז געווען די מעמד הר סיני האט יעדער איינער געזאגט נעשה ונשמע, אבער זייער קבלה איז געווען נאר אויף תורה שבכתב, יעצט, דאס וואס זיי האבן עס געטון מיט פרייד און זיי האבן געזאגט נעשה ונשמע איז געווען תורה שבכתב, יעצט, תורה שבעל פה אויף דעם האט דער אייבישטער געמוזט ארויפלייגן הר כגיגית, די קבלה פון תורה שבעל פה איז געווען הר כגיגית, ווייל ווען נישט איז דאך נישט צו פארשטיין אז זיי האבן געשריגן נעשה ונשמע, און וואס דארף די גמרא זאגן שכפה עליהם הר כגיגית, איז מסביר דא דער שפת אמת אז דאס האט צו טון מיט תורה שבכתב און דאס האט צו טון מיט תורה שבעל פה. יעצט. ווען איז צוגעקומען כלל ישראל צו א מצב וואו מען זאל מקבל זיין תורה שבעל פה אויכעט מיט אהבה? נאר נאך די ישועה פון פורים, וואס איז געווען דער גרויסער געוואלדיגער נס, האט מען זוכה געווען נאכאמאל קימו וקיבלו, אז מען האט מקבל געווען דעם תורה שבעל פה מיט אהבה, מיט א בלב שלם. און מען האט עס מקבל געווען פונקט אזוי ווי מען האט מקבל געווען תורה שבכתב. יעצט פון וואו זעה איך דאס? וויבאלד ס'שטייט וקיבלו וקיבל און וקיבלו איז דאך א לשון יחיד און א לשון רבים צו ווייזן אז מען האט מקבל געווען פונקט אזוי ווי ס'איז געווען כאיש אחד בלב אחד ביי תורה שבכתב אזוי האט מען מקבל געווען יעצט תורה שבעל פה אויכעט. יעצט.

קומט אויס אז די ריזעמבלענס, די צוגלייך, פון חנוכה און פורים איז. אז חנוכה איז בבחינת תורה שבעל פה, און פורים האט מען עס מקבל געווען באהבה. יעצט אז דו קוקסט וועסטו זען אזוי, פון פסח ביז שבועות איז דא ניין און פערציג טאג, כ'האב ענק שוין געזאגט דאס איז אזוי ווי חול המועד, דאס איז די רמב"ן אין פרשת אמור, יעצט די זעלבע איז דא פון נאך סוכות ביז. חנוכה איז אויך דא בערך, ס'איז דא אביסל מער ווי פערציג טאג, ס'איז דא פופציג, פינף און פופציג טאג, דאס איז צו ווייזן אז אזוי ווי מ'האט פון פסח ביז שבועות האט געדויערט מ'זאל זיך מטהר זיין, מ'זאל מקבל זיין די תורה שבכתב בטהרה, די זעלבע דארף מען זיך יעצט מטהר זיין אז מ'זאל מקבל זיין די תורה שבעל פה בטהרה, דער הייליגער בעלזער רב פלעגט זאגן אז. די לאנגע ווינטער נעכט האבן א קדושה פון חול המועד. ס'איז אזוי ווי די די ספירה טעג וואס מ'איז זיך מקדש און מטהר כדי לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו, אזוי איז געמאכט געווארן יעצט די טעג אויכעט מ'זאל אריינכאפן און זיך מטהר זיין, מ'זאל קענען אויף זיך מקבל זיין דעם תורה שבעל פה. יעצט, לאידך גיסא, געפין מיר אונז דא א גרויסער הבדל צווישן חנוכה און פורים. די משנה ברורה אין סימן תרע"א, סעיף קטן ו' ברענגט דעם לבוש, וואס דער לבוש איז מסביר פארוואס האט מען נישט קובע געווען די ימי חנוכה למשתה ושמחה, נאר להודות ולהלל, זאגט ער אזוי, דלא קבעו כאן לשמחה כמו בפורים, כי בפורים היה הגזירה להשמיד להרוג ולאבד את הגופות, מ'האט געוואלט הרג'ענען אידישע גופן, שהיא ביטול משתה ושמחה. דאס איז דאס פארקערטע פון משתה ושמחה, ולא את הנפשות, מען האט נישט געוואלט הרג'נען די נפשות, שאפילו המירו דתם חס ושלום, אפילו זיי וואלטן געזאגט אז זיי גייען זיך גיין שמד'ן, לא היה מקבל אותם, וואלט מען זיי נישט אנגענומען, לכך כשהצילם הקדוש ברוך הוא ממנו, קבעו. להללו ולשבחו יתברך, גם כן על ידי משתה ושמחה. די עיקר האט מען עס געמאכט צו לויבן דעם אייבערשטן, ווייל מען האט געוואלט הרג'ענען די אידישע גוף, אבער אזוי ווי עס איז געווען א גזירה אויפן גוף מאכט מען א משתה ושמחה אז מען זאל דעם גוף דערפרייען אז מען האט אים נישט גע'הרג'עט, מה שאין כן. ווען ס'איז געווען די מעשה פון אנטיוכוס, אנטיוכוס האט נישט געהייסן מ'זאל הרג'ענען די אידן, קיינמאל אין לעבן נישט, ער האט נאר געזאגט אז מ'זאל מאכן צרות כדי זיי זאלן זיך שמד'ן, אזוי זאגט מען דאך אונז ביי די תפילה פון על הניסים, וואס זאג מיר? ס'איז געווען להשכיחם תורתך ולהעבירם מעל חוקי רצונך, דאס איז געווען די מטרה דערפון, יעצט ווען די אידן וואלטן זיך מכניע געווען אונטער אנטיוכוס, און זיי וואלטן באצאלט זייערע טעקס, און זיי וואלטן זיך פארגויאישט חלילה, דעמאלטס וואלט מען נישט געדארפט דורכגיין די גאנצע מלחמה. איז אזוי ווי אידן זענען זיך אבער געווען געטריי צו דעם הייליגן באשעפער און זיין תורה, האבן זיי זיך געשלאגן, במילא האט מען עס קובע געווען נאר להודות ולהלל לשמך הגדול, זיי האבן געוואלט אונז זאל מען לייקענען חלילה דעם באשעפער, און דערווייל האט מען עס געמאכט אז פארקערט אונז זעמער, אונז האבן זיך געשטארקט, וועגן דעם לויבן מיר דעם אייבערשטן. אז דער אייבערשטער איז ווייטער אונזער גאט, און ברוך השם אז אונז האבן נישט אויפגעטוישט דעם אייבערשטן. יעצט, מען דארף אסאך רעדן וועגן דעם, ווייל ס'איז דא צוויי מינע נסיונות, ס'איז דא נסיונות וואס מען הרג'ט די אידן, און ס'איז דא נסיונות וואס פארקערט, גריכישע קולטור, הע, שטעל דיר פאר, ס'איז די בעסטע יאגורט וואס ס'איז דא, גריק יאגורט, שטעל דיר פאר, זיי געבן אונז א קיש מיט דעם, וישקהו. זיי געבן אונז די קינדערגארטן פראגראם, זיי געבן אונז טשעפטער וואן, טשעפטער טו, טשעפטער טרי, דאס איז אנטיוכוס. זיי ווילן אונז אריינברענגען אין זייערע אמונות טפלות, אונז זאל מיר חלילה לערנען אז ס'איז דא אפאר וועגן פון בראשית ברא אלקים, חס ושלום חס ושלום. און אונז גיין מיר דאס יעצט דורך, און וועגן דעם איז דא אכט טאג. חנוכה, ווייל זיבן הייסט ימות המשיח, אכט הייסט שוין דער ויהי ביום השמיני וואס דאס וועט שוין זיין נאכדעם ס'וועט זיין דער עולם התיקון, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג אז אונז זאל מען רעדן פון דעם, ווייל מען נעמט אונז צו בשאט נפש די גאנצע תורה אן קיין רציחה, אויסער דעם וואס ס'איז נאך דא רציחה אויכעט, פורים איז דאך אויך דא אריינגעמישט. מען וויל הרגען די אידישע גוף אין ארץ ישראל, קוק וואס טוט זיך, די אראבער אין די גאנצע וועלט האבן געמאכט אן אויפשטאנד, סאו למעשה זעמער אונז אויף גרויסע צרות פון אלע זייטן, אונז האמיר יעצט אין חנוכה די נסיון פון חנוכה און פורים די נסיון פון פורים, און ווי נעמט מען אהער די גרויסע חשמונאים די העלדן וואס זאלן זיך קענען שלאגן, די אלע רבנים זענען געווארן היינט דאס פארקערטע פון די חשמונאים, און אונז כלל ישראל מוז ליידן, יעצט לאמיר ווייטער גיין, אין ספר פרי צדיק אויף חנוכה אות ט' זאגט ער. נאך א שטיקל מער, נאך איין ווארט לייגט ער צו, ער זאגט, לענין סעודה שיהיה מצוה לענג את הגוף לא יתכן רק בפורים, דאס אז מ'זאל מענג זיין דעם גוף דאס איז נאר אין פורים, פארוואס? שהיה הנס גם לגוף שמורה שחשוב לפני הקדוש ברוך הוא גופי ישראל שיש בהם קדושה. וועגן דעם מאכט מען א נס אויפן אידישן גוף, ווייל פארן אייבערשטן איז א גוף פון א איד זייער חשוב ווייל ער האט אין זיך א קדושה. ס'דא פונעם ס'דא פון אלע אבער פון דעם מנחת יצחק ברענגט ער ווען מ'רעדט דארטן פון גראבן די טויטע זאגט דער מנחת יצחק א ער ברענגט צו פון אסאך פון די ראשונים נאך אז א גוף פון א איד אפילו ווען ס'פארפוילט ס'בלייבט נאר ביינער האט עס א קדושה פון א ספר תורה, און היינט זענען מיר אריינגעפאלן אינעם חטא פון די יוונים, און זאגט מיר כתבו על קרן השור אין לכם חלק באלקי ישראל, מען נעמט די ביינער און מען לייגט עס אין גארביטש און אין מיסט, בעיסיקלי פארוואס האט דער אייבערשטער געהייסן מען זאל האלטן די אלע מועדים און פארוואס האבן חכמי ישראל די אנשי כנסת הגדולה געמאכט מען זאל האלטן חנוכה און פורים? ס'איז דאך געשען מיט טויזענטער יאר צוריק, די תירוץ איז ניין, די קליפה איז דא יעדן דור, און אין יעדן דור דארף מען אפלערנען פון די פריעריגע דורות ווי אזוי מען דארף באקעמפן די קליפות, ס'איז נישט ס'איז געווען אמאל א מעשה בימי אחשורוש צו בימי מרדכי ואסתר, נעה, דאס געשעט יעדן טאג האמער אונז בימי אחשורוש און בימי מרדכי ואסתר, עניוועי, זאגט דער פרי צדיק ועל כן תקנו בו מצות סעודה לענג את הגוף, מה שאין כן בחנוכה שרצו רק להשכיחם תורתך. ער זאגט אים א צי א קלייניקייט, אף שגדול מן ההורגו. לכאורה אז אז מען האט געוואלט מען זאל פארגעסן די תורה איז דאך עס גדול המחטיא יותר מן ההורגו, פארוואס האט מען נישט געמאכט א סעודה פאר דעם פארן גוף, ומכל מקום הנס הוי רק לנשמת ישראל ולא לגוף, והיא רק שמחה בדברי תורה שזכו לאור תורה שבעל פה ביותר שאת, און די שמחה איז אז מען האט זוכה געווען צו תורה שבעל פה מיט אסאך א גרעסערן ברען ווי ביז יעצט. איז ועל זה לא תקנו משתה, פארוואס? הערט אויס א שיין ווארט פונעם פרי צדיק, ווייל דאיתא, ס'שטייט אין מסכת אבות אין פרק אין פרק אבות פרק ז, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ועל, במים במשורה תשתה ועל הארץ תישן, ממילא אז מ'האט אונז געגעבן די תורה מיר האבן עס נאכאמאל מקבל געווען אויף דעם מאכט מען נישט קיין סעודה, פארקערט מ'דארף וואס ווייניגער עסן, והיינו עמל תורה שבעל פה. די עיקר וואס ס'שטייט דארט אין פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן רעדט מען פון תורה שבעל פה, פון וואנעט ווייסטו? דאס איז אלץ פרי צדיק, זאגט מורא'דיגע ווערטער דאיתא ווייל ס'שטייט אין מדרש תנחומא אין נח קאפיטל ג' שכל מי שאוהב תענוג ווער ס'האט ליב תענוגים אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה קען תורה שבעל פה נישט לערנען לפי שיש בה צער גדול ונדידת שינה ס'האט א ס'קומט מיט אסאך צער און מיט פארוואגלטן שלאף. יעצט קומט אויס אזוי, דער חנוכה לויבט מען דעם אייבערשטן אויפן רוחניות, און פורים אויפן גוף. יעצט חנוכה קומט אויך צו אז מען זאל צינדן ניירות, שמן זית, דאס איז מרומז אויף חכמת אלוקות, געטליכקייט, עס איז אויכעט געווען געצינדן אין בית המקדש דורך די כהנים די חשמונאים, וועגן דעם האבן זיי געפירט די מלחמה, די רוחניות'דיגע מלחמה, מיט די יוונים. יעצט פורים איז דאך געווען א הצלה פאר די גופים פון כלל ישראל, מען האט דאך זיי געוואלט אויסהארגענען, להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, און ממילא מאכט מען א משתה ושמחה אז מען האט נישט געהארגעט די גופים, ווייל דארט איז געווען ממש אויף א כליון חלילה אויף כלל ישראל אויף די גופים. ווייל אפילו זיי וואלטן זיך געווען געוואלט שמד'ן וואלט מען זיי אויכעט נישט אנגענומען. יעצט אנטיוכוס האט גוזר געווען נאר להשכיחם תורתך, ממילא דאנקט מען דעם אייבערשטן, ביי ביידע דאנקט מען דעם אייבערשטן, נאר דארטן אין חנוכה צינדט מען לעכט און מען זאגט הלל, אין פורים זאגט מען נישט קיין הלל נאר מען עסט סעודות. יעצט קומט אויס לויט דעם אז. די נס פון חנוכה, דאס איז געווען א נס פון רוחניות, אז מ'האט מצליח געווען אז מ'קען ווייטער זיין הייליג מיט רוחניות. און פורים איז אויף הצלחה פון גוף, פון גשמיות, פון גופניות, אבער ביי ביידע מוז מען דאנקען דעם אייבערשטן, ווייל טאמער ס'קומט נישט ארויס א לויב פאר'ן אייבערשטן, דעמאלט איז די גאנצע גופניות, די גשמיות וואס מ'האט מצליח געווען, אן א רוחניות דאס איז גארנישט ווערד. און אזוי זאגט די משנה אין פרק ג' פון אבות, משנה י"ז, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. ביידע מוזן האבן איינער צום צווייטן, ביידע קומען אן איינער צום צווייטן. יעצט וויל איך אביסל רעדן פון, ס'דא א דין שואלין ודורשין בהלכות הפסח, איך וויל אביסל ארומרעדן וואס איז וועגן חנוכה און פורים צו ס'איז אויך שייך שואלין ודורשין צו נישט. יעצט, אין מסכת פסחים דף ו' עמוד א' ווערט געברענגט, שואלין ודורשין אין הלכות הפסח, קודם הפסח שלושים יום, דרייסיג טעג פאר פסח איז זאגט מען הלכות פסח, יעצט ר' שמעון בן גמליאל אומר שני שבתות, נאר צוויי וואכן פריער, יעצט פרעגט די גמרא מאי טעמא דתנא קמא וואס איז דער טעם פון תנא קמא, זאגט ער ווייל שהרי משה עומד בפסח ראשון משה איז געשטאנען אינעם ערשטן פסח ומזהיר על הפסח שני, פארוואס ווייל ס'שטייט אין במדבר. קאפיטל ט', פסוק ט', ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, אידן האבן געמאכט דעם פסח, ווען איז דאס? פערצן טאג אין ניסן, וכתיב, און דארטן שטייט ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, זאגט דארטן רש"י שהרי משה עומד בפסח ראשון ודורש להם בהלכות הפסח השני, משה רבינו האט. ביים פסח ראשון פערצן טאג אין ניסן געדארשנט וועגן פערצן טאג אין אייר, ממילא זעהן מיר אז מען דארף דרשנ'ען שלושים יום. יעצט, ס'שטייט אויכעט אז אזוי ווי ס'איז שואלין ודורשין הלכות הפסח שלושים יום פאר פסח, לערן מיר ארויס ווען איינער גייט ארויס פון זיין הויז דרייסיג טאג פאר פסח און ער האט נישט קיין ער האט נישט בדעה צוריק צו קומען אין זיין הויז פאר פסח, איז ער מחיוב דרייסיג טאג פריער מבער צו זיין זיין חמץ פון זיין הויז. קומט אויס. אז דרייסיג טאג פאר פסח איז דא א חיוב אז מען זאל דרש'ענען אין הלכות פסח, און מען זאל אויך ערלעדיגן אז פסח זאל נישט זיין קיין חמץ, אבער פון ווען מוז מען דאס ערלעדיגן? אויב מען גייט ארויס שלושים יום פארדעם מוז מען עס פון דעמאלטס ערלעדיגן. יעצט ווייזט זיך יעצט אויס אז דער דין איז געזאגט געווארן נאר אויף פסח, איז דאס וואס עס שטייט אין די גמרא, מסכת פסחים שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום, רעדט מען פון איין זאך פון פסח. וואס איז מיט שבועות און סוכות? וואס וועט זיין נאכדעם מיט חנוכה און פורים? לאמיר באלד זעהן. יעצט אין שולחן ערוך אין אורח חיים סימן תכ"ט סעיף א' שטייט אויכעט אזוי, שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום, שטייט ארויס אז מען רעדט דא פון הלכות פסח פאר פסח. יעצט וואס טוט זיך מיט די איבריגע ימים טובים, צו מען דארף אויכעט דרייסיג טאג פריער אנהייבן צו דרש'ענען צו נישט? לאמיר זעהן וואו ער ברענגט עס אויף מסכת מגילה דף לב עמוד א', וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, וואס איז דאס טייטש? מצוותן שיהיו קורין אותן כל אחד ואחד בזמנו, משה רבינו האט זיי אנגעזאגט אז מען זאל ליינען בזמנו פון יעדע פרשה, זאגט אונז די גמרא וואס הייסט ער האט זיי אנגעזאגט? זאגט די גמרא תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט משה תיקן.

צרך לכתוב כאן וידבר משה וכי כל המצוות כולן לא אמר משה רבינו, משה רבינו האט דאך אלע מצוות געזאגט, אלא פארוואס שטייט וידבר משה את מועדי ה', מלמד שהיה מדבר עמם הלכות כל מועד ומועד בזמנו, האט זיי געזאגט אלע הלכות פון יעדן יום טוב ווען ס'איז געקומען די צייט פונעם יום טוב. זאגט רש"י להודיע חוקי האלקים ותורותיו, כדי ער זאל מודיע זיין פאר די אידן די. געזעצן פונעם אייבערשטן און די תורה, וקיבלו וקיימו שכר המצוות עליהם ועל בניהם בזה ובבא, אידן האבן מקבל געווען אויף זיך אז זיי זאלן איינהאלטן די מצוות, זיי און זייערע קינדער סיי בזה און סיי בבא, סיי אויף יענע וועלט. דאס לערן איך ארויס פון פסוק וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל, עס איז געווען א עקסטערע דיבור פון משה רבינו צו זאגן די הלכות. יעצט, לויט די גמרא ווייזט דאך אויס אז משה רבינו האט נאר גערעדט אינעם יום טוב פונעם יום טוב, ווייל אזוי שטייט דאך דא, ס'שטייט משה רבינו תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום. הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג, און ווי האסטו דא פון שלושים יום קודם החג? עס שטייט דא אינגאנצן נישט. און נאכדעם דא אין די גמרא וואס כ'האב יעצט פארגעלערנט פון מסכת מגילה שטייט סיי פסח סיי שביעות און סיי סוכות האט מען געדרש'ט, און אין מסכת פסחים שטייט נאר פסח. יעצט לאמיר נאך א זאך פארשטיין, אויב משה רבינו האט עס געמאכט כדי מ'זאל נישט נכשל ווערן מיט די מועדים, וואס איז מיט ראש השנה און יום כיפור? דאס שטייט דאך שוין נישט אין קיין שום גמרא אז מען דארף פאר ראש השנה פאר יום כיפור לערנען די הלכות, דאס שטייט שוין נישט אפילו אין די גמרא וואס כ'האב צוגעברענגט פון מסכת מגילה דף לב עמוד א'. און נאך א זאך, וואס איז מיט חנוכה און פורים? און וואס איז מיט שבת קודש? שבת קודש קען מען דאך אויך נכשל ווערן מיט אסאך זאכן הלכות. יעצט דער בית יוסף אין אורח חיים אין סימן תכ"ט וויל ענטפערן די סתירה פון די צוויי גמרות, די סתירה פון שלושים יום קודם החג מיט די גמרא פון משה תיקן להם לישראל אז מען זאל דרש'נען הלכות פסח בפסח, זאגט ער אזוי, דדיני פסח על כל פנים צריך להודיעם לעם קודם לפסח שלושים יום, פסח איז זייער הארב די הלכות, און ס'דא זייער אסאך הלכות דארף מען דאס מאכן דרייסיג טאג פריער דארף מען שוין אנהייבן כדי שיהיה להם שהות רב להתעסק בטחינת החיטין זאלן קענען מאכן די טחינת החיטין ואפיית מצה והגעלת כלים וביעור חמץ ווייל טאמער דאילו בפסח זאגט דער בית יוסף לית להו תקנה אז ס'איז שוין געווארן פסח האסט דאך שוין נישט קיין תקנה אי לא עבדי להו כהלכותייהו טאמער מ'האט עס נישט געמאכט ווי די הלכה מקמי הכי פון פארדעם. אז מ'האט עס נישט געטוהן איז שוין פארפאלן, וועגן דעם מוז מען דרייסיג טאג פריער אנהייבן צו לערנען די הלכות. ס'איז אינטערעסאנט ביי אונז וואו ס'וואקסט אפאר מאל א יאר ווייץ און שניידן שניידט מען געווענטליך אנפאנג זומער און טאמער מ'וואלט אנגעהויבן צו לערנען שלושים יום קודם החג, וואלט נישט געווען אזא מציאות אז מ'זאל קענען שניידן געהעריגע ווייץ. סאו קומט אויס לפי זה, לויט דעם בית יוסף, אז ס'איז דא הלכות וואס מ'דארף נאך אנהייבן פאר דרייסיג טאג פריער. ווייל וואס גייסטו טון? וועסט זיך אויסלערנען אז מ'קען טאר נישט שניידן קיין ווייץ. נו קודם כל קען זיין ס'וועט רעגענען, און נאך א זאך, ס'וועט אינגאנצן נישט וואקסן, דארף מען וויסן ווען ס'וואקסט. ביי אונז אין אמעריקע שנייט מען טאקע גראד אין זומער, אין סיוון תמוז שנייט מען. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. מה שאין כן בשאר המועדים, דבעצרת ליכא דינים יותר מבשאר יום טוב. שבועות איז נישט מחייב גארנישט, פארקערט ס'שטייט אין קדושת לוי ווי דער הייליגער קדושת לוי ברענגט, נשאלתי מאנשי ליטא פארוואס הייסט עצרת, זאגט ער וועגן דעם ווייל ס'איז נאר א. עצרת פון א מלאכה, ווייל ס'איז נישט מחייב גארנישט, אוודאי בזמן שבית המקדש איז געווען קרבנות, שבועות האט מען געברענגט זייער אסאך קרבנות, ווייל מיט די שתי הלחם האט מען מיטגעברענגט אסאך קרבנות, אבער על כל פנים, למעשה איז נישט דא קיין שום עקסטערע זאך וואס דער שבועות איז מחייב, ובסוכות און סוכות אף על גב דאיכא מצות לולב וסוכה, ס'איז דא לולב און סוכה, אין צריך ללמוד בהם כל כך דינים, אפילו סוכה, די סוכת נגב"ך.

און ס'איז גענוג אז מ'איז עוסק בערב החג, ערב סוכות. און משום הכי לא בעו לשאול ולדרוש בהלכותיו כל כך זמן קודם דארף מען נישט אזוי פיל פרי אנהייבן. זאגט ער, איי והא דתניא דאס וואס מיר האבן געלערנט ששואלין בהלכות הפסח בפסח והלכות חג בחג, זעסטו דאך אז מ'דארף אפילו סוכות אויך דרש'ענען א חודש פריער, דאס איז די גמרא וואס מ'האט געברענגט פון מסכת מגילה, איז דאך לכאורה זעסטו אז מ'דארף יא דרש'ענען. זאגט ער א מורא'דיגן יסוד דער בית יוסף היינו לדרוש בטעמים שבעבורם נצטווינו במועד ההוא, מען דארף דרש'ענען נישט די הלכות נאר די טעמים פארוואס דער אייבערשטער האט אונז געהייסן אז מען זאל מאכן דעם יום טוב. מען דערציילט א מעשה סוכות, דער הייליגער חתם סופר נאכדעם וואס די בחורים האבן זיך שוין געלייגט שלאפן ביינאכט די ערשטע נאכט, האט ער אויפגעוועקט די בחורים געפרעגט איינער האט אינזין געהאט פארוואס מען עסט אין די סוכה? ווייל געווענטליך מצות מעשיות איז מען יוצא אפילו מען האט נישט אינזין. און רוב בחורים האבן געזאגט ניין מיר האבן געגעסן אין די סוכה ווייל ס'איז א מצוה האט מען נישט אינזין געהאט למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי איז א מחלוקת צו ענני כבוד צו סוכות ממש האט ער געהאט איבערוואשן און נאכאמאל עסן א כזית מען האט אים געפרעגט פארוואס דאס איז נישט שטארקער ווי יעדע מצוה וואס ס'דארף האבן כוונה אז מען האט עס געטון אן כוונה איז מען דאך אויכעט יוצא כ'מיין דעם בדיעבד'יגן חלק. האט ער געזאגט, דא איז אבער אנדערש ווייל סשטייט ארויס אין חומש אין פסוק למען ידעו דורותיכם, געווענטליך די אלע טעמי מצוות ווערט נאר געברענגט אדער אין די גמרא אדער אין די מדרשים אדער אין די ראשונים, אבער סזאל ארויסשטיין אין חומש למען ידעו דורותיכם, דאס געפינמער אונז נישט, במילא האט ער געהייסן זאלן גיין נאכאמאל עסן מיט כוונה. איז בקיצור, דער בית יוסף זאגט אז דאס דרש'ענען איז די טעמי המצוות וואס וועגן זיי האט מען אונז געהייסן אז מ'זאל האלטן דעם יום טוב, וגם כן לדרוש בדברים שאסור ומותר לעשות ביום טוב, און אויכעט די דברים וואס איז אסור און מותר. יעצט זאגט דער בית יוסף ווייטער, ותדע כ'וועל דיר ברענגען א ראיה, דומיא דעצרת קתני, ווייל ס'שטייט דאך עצרת שטייט דאך אויכעט, און. און עצרת שאין בו הלכות אחרות אלא אלו. אין עצרת אין שבועות האסטו נישט קיין שום אנדערע הלכה נאר פארוואס ס'איז דא שבועות און אויכעט וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט טון אין א יום טוב. וכן שואלין בפסח וחג לא קאמר אלא הלכות אלו. דאס וואס ס'שטייט אין מסכת מגילה דף לב עמוד א שואלין ודורשין. און שלושים יום לפני החג איז אפילו די הלכות פון פסח איז אויך נאר געזאגט געווארן אויף וואס מען מעג און אויף וואס מען טאר נישט, און אויך פארוואס מען האלט פסח, אבל שאר הלכות קודם לכן שואלין ודורשין בהם קודם לפסח שלושים יום קודם, אנדערע הלכות קען מען דרש'ען אפילו פאר דרייסיג טאג, און ביי סוכות איז גענוג יום או יומיים. אזוי זאגט דער הייליגער בית יוסף. עס קומט אויס אז ס'איז דא דא צוויי זאכן וואס מען דארף דרש'נען, קודם דארף מען דרש'נען וואס דער יום טוב איז, פארוואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם יום טוב, און נאכדעם דארף מען דרש'נען וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט. יעצט קומט אויס לויט דעם בית יוסף אז די אלע רבנים וואס זיי שטעלן זיך ארויף און זיי זאגן א שיינע דרשה אויף די הגדה מיט די אלע זאכן, און אלע הייבן זיי אן ס'שטייט דאך שואלין ודורשין, לויט דעם בית יוסף זענען זיי נישט יוצא ווילאנג זיי רעדן נישט פון דעם יום טוב, פארוואס דער אייבערשטער האט געגעבן דעם יום טוב, און ווילאנג מען רעדט נישט וואס איז אסור און וואס איז מותר צו טון דעם יום טוב, איז במילא איז שוין נישט דא קיין מחלוקת און קיין סתירה צווישן די גמרא אין מסכת פסחים, וואס דארטן שטייט דרײַסיק טאג פריער פאר פסח דארף מען דרש'נען, און ס'שטייט קלאר ארויס אז מען דרש'נט הלכות פסח, ווייל ס'איז זייער אסאך די הלכות, און ס'איז נישט קיין סתירה צו דעם וואס די גמרא זאגט אין מסכת מגילה אז מ'זאל דרש'ענען אום יום טוב, אום פסח הלכות פסח, און אום שבועות הלכות שבועות, און סוכות הלכות סוכה, ווייל דארט רעדט מען אינגאנצן נישט וויאזוי מ'דארף צוגיין צו די זאך, מ'איז שוין אין דעם יום טוב, און מ'דארף וויסן וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט. זייער שיין. וויאזוי די בית יוסף צו צעלייגט עס. יעצט די בית יוסף לייגט צו נאך א קלייניגקייט, פארוואס איז שואלין ודורשין דווקא אין פסח, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, תוס' ברענגט אין מסכת עבודה זרה דף ה' עמוד ב', דיבור המתחיל והתנן, די עיקר תקנה פון שואלין ודורשין אין הלכות הפסח שלושים יום איז וועגן דעם געמאכט ווייל אמאל איז געווען א קרבן פסח, און די גמרא זאגט דארטן די טעם שהרי נביא עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח על קרבן פסח שני, און זאגט דער בית יוסף אז אלע אידן זענען דאך מחיוב צו מאכן קרבן פסח פאר פסח, דארף מען האבן דרייסיג טאג צו דרש'נען הלכות פסח, אז זיי זאלן האבן צייט, זאלן בודק זיין די קרבנות, זאלן בודק זיין די מומים, צו ס'האט נישט קיין מום, און אויכעט זאלן זיך בודק זיין אז זאלן נישט זיין טמא. ווען ס'קומט אן פסח, זאגט דער בית יוסף ואף על גב און כאטשיג דהשתא בעוונותינו אין לנו קרבן האבן מיר נישט קיין קרבן, אבער כיוון דבזמן שהיה קרבן התקינו שיהיו דורשין שלושים יום, תקנה זו לא זזה ממקומה, וויבאלד אמאל האט דאך יא געווען א קרבן און מ'האט עס דעמאלטס געמאכט איז שוין די תקנה געבליבן אזוי. יעצט בח אין סימן תכ ט, סעיף קטן א', ברענגט פון ראשונים אז ס'איז דא א חיוב צו דרש'ענען פאר שבועות און פאר סוכות פונקט אזוי ווי ס'איז דא א חיוב צו דרש'ענען פאר פסח. יעצט, ער זאגט אזוי ויראה, מ'זעהט מדברי הרוקח סימן רמ ד, דבחג ועצרת נמי דורשין שלושים יום קודם. אזוי ברענגט די רוקח שכל דבריו דברי קבלה. און ער זאגט וכן יראה מפירוש רשי, אזוי זעהט זיך אויס אין פירוש רשי, ווי דעם ערשטן פרק אין סנהדרין דף ז עמוד ב', דיבור המתחיל בשבתא דריגלא. דקאמר מר זוטרא חסידא כי הוה מכתפי ליה בשבתא דריגלא, איז רשי דארט מסביר וואס איז דאס שבתא דריגלא, דאס איז א שבת וואס מען פרעגט אלע הלכות וועגן יום טוב און מען פלעגט זיך צאמקומען, און דאס איז שלושים יום קודם הרגל, אזוי זאגט רשי, און רשי זאגט אויכעט אינעם ערשטן פרק אין מסכת סוכה שטייט סוכה ישנה בית שמאי פוסלין, און זאגט רש י אז ס'איז מער ווי שלושים יום און אז ס'איז עלטער פון שלושים יום, יעצט זאגט רש י מורא'דיגע ווערטער, וויבאלד כיוון דשואלין בהלכות החג קודם לחג שלושים יום סתם הוא עושה לשם חג היא עושה, וויבאלד מען מוז דאך דרש'נען דרייסיג טאג פריער איז ווער ס'טוט עס סתם טוט עס לשם יום טוב, שרייבט די מהרש א. אז די תקנה פון שואלין ודורשין קודם החג איז געזאגט געווארן אויכעט אויף חג הסוכות, ווייל דא רעדט מען דאך פון א סוכה, און זאגט ער ואפשר דילפינן הלכות חג מפסח, איך לערן ארויס סוכות און פסח, יעצט די פרי מגדים אין אשל אברהם סוף סעיף קטן א' איז מסביר אז דער הקש ט ו ט ו לערן איך ארויס אלע זאכן גלייך סוכות צו פסח. זאגט דער מהרש א ומכאן תשובה לבית יוסף ריש הלכות פסח, איך, פון דעם פרעגט מען אפ דעם בית יוסף שהבין וואס ער האט פארשטאנען הא דשואלין שלושים יום קודם חג היינו דווקא בפסח ולא בחג וואס נאר פסח און נישט סוכות, איז דאס וועט זיין א קשיא אויפן בית יוסף. דער מגן אברהם אין סימן תכ ט סעיף קטן א' פסק'נט אויכעט שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח, והוא הדין בשאר ימים טובים דורשין קודם מכן שלושים יום. יעצט דער ווילנער גאון פרעגט א מורא'דיגע קשיא, אויב איך וועל האלטן אז די טעם איז וועגן מומים, מען זאל באקוקן מומים, פרעגט ער, איז דאך די זעלבע וועגן די קרבנות חגיגה, און יעדן יום טוב איז דאך געווען קרבן חגיגות, וואס איז אנדערש קרבן פסח ווי די קרבן חגיגה? און יעצט וועלן מיר צולייגן אזוי ווי בית יוסף פירט אויס הגם היינט איז שוין נישט דא קיין קרבנות אבער דער זכר איז געבליבן ווייל מען האט עס אמאל געטוהן איז לכאורה וואלט מען דאך עס יעצט אויך געדארפט צו טוהן. אזוי ווי מען מאכט א זכר אויפן קרבן פסח דארף מען מאכן א זכר אויף חגיגה. אזוי פרעגט דער הייליגער ווילנער גאון. יעצט וועלן מיר גיין ווייטער. וואס הערט זיך וועגן שואלין ודורשין פאר ראש השנה און פאר יום כיפור? ס'איז דאך אויכעט א יום טוב דארף מען דאך דרש'נען. איז מר כדאיתא מר כדאיתא. סיי מ'דארף דרש'נען די הלכות, סיי מ'דארף דרש'נען פארוואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם יום טוב, לויט וויאזוי מיר האבן פריער מברר געווען. איז וואס טוט זיך טאקע אויף ראש השנה און יום כיפור? יעצט דער מהרש א סוף מסכת מגילה. אין חידושי אגדות דף למד בית עמוד א' דיבור המתחיל וידבר וידבר משה את מועדי ה' זאגט ער אזוי, דאס איז די לשון הא דנקט בברייתא ג' רגלים פסח ועצרת וחג ולא נקט נמי ראש השנה ויום כיפור דכתבי גם כן בזו הפרשה. דארט אין פרשת אמור ווי די תורה רעכנט אויס די אלע ימים טובים שטייט דאך. ראש השנה יום כיפור אויכעט, איז פארוואס האט מען ביי זיי נישט געזאגט אז מען דארף דרשנ'ען שלושים יום קודם החג צו וויסן? זאגט דער מהרש"א יש לומר דלא תיקן משה, משה רבינו האט נישט מתקן געווען אז מען זאל דרשנ'ען קודם המועד שלושים יום בשאר מצוות, כיון דלא אתי מזמן לזמן איז עס נאר ביי אזאלעכע זאכן וואס זיי קומען מזמן לזמן. אבער א זאך וואס ס'קומט נישט מזמן לזמן, וואס דאס איז יעדן טאג א מצוה, דארטן האט מען נישט מתקן געווען. זאגט ער והכי נמי ראש השנה ויום כיפור לא מיקרי מזמן לזמן, פארוואס דיש לאדם ליתן ליבו לתשובה בכל השנה כמו בראש השנה ויום כיפור? באמת תשובה טון דארף מען יעדן טאג, נאכדעם וואס מ'האט געזינדיגט דארף מען תשובה טון. מה שאין כן בשלש רגלים דמצוותן בזמן דעניינא של יום, ס'האט צוטוהן מיט זאכן וואס זיי קומען נאר דעמאלטס טאג, איז דעמאלט וועגן דעם האט מען דעמאלטס מתקן געווען אז מ'זאל רעדן דערפון, ווייל א זאך וואס דאס איז מ'פרעקטיסט נישט יעדן טאג קען מען פארגעסן, און מ'האט פארגעסן דעם טעם דערפון וויאזוי מ'האמיר פריער גערעדט, אבער א זאך וואס איז יעדן טאג דארף מען נישט. נ נאכאמאל מעורר זיין. געפין מיר אויכעט אין אבות פרק ב' משנה י' שטייט ר' לעזער זאגט שוב יום אחד לפני מיתתך עס זאגט דארט די גמרא מסכת שבת דף קנ"ג עמוד א' שאלו תלמידיו את ר' לעזער וכי אדם יודע איזה יום ימות ווייסט דען א מענטש ווען ער וועט שטארבן זאגסט ער זאל תשובה טון יום אחד לפני מיתתך אמר להם וכל שכן ישוב היום. שמא ימות למחר, ער זאל היינט תשובה טוהן קען זיין ער וועט מארגן שטארבן, ונמצא כל ימיו בתשובה, אז א גאנץ לעבן איז ער מיט תשובה, זאגט דארטן רש י וואס איז דאס טייטש וכל שכן שמפני שאין יודע איזה יום ימות, וויבאלד א מענטש ווייסט דאך נישט ווען ער וועט שטארבן, וטובה תשובה יום אחד לפני מיתתו, און תשובה דאך גוט איין טאג פארן שטארבן, נמצא כל ימיו בתשובה, עס קומט אויס. אז ער וועט א גאנץ לעבן זיין מיט תשובה. יעצט אין פני יהושע, מסכת מגילה דף ד' עמוד א' דיבור המתחיל בתוספות, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ער האלט אויכעט אז מען דארף פאר אלע ימים טובים רעדן, למשל אויף ראש השנה יום כיפור אויכעט, ער זאגט אזוי, אם כן מסתמא ראש השנה ויום כיפור נמי בעינן שלושים יום דארף מען אויך האבן דרייסיג טאג, יעצט זאגט ער לכאורה, קומט אויס אז מען דארף אנהייבן פון פון אסאך פריער, ס'טייטש פאר ראש השנה דארף מען אנהייבן פון ראש חודש אלול, און די הלכות פון יום כיפור דארף מען אנהייבן צען טאג אין אלול, נאכדעם וועגן די הלכות פון סוכות דארף מען אנהייבן פופצן טאג אין אלול, יעצט אין גמרא מסכת ברכות דף י ז עמוד ב' זאגט רש י שהיו נאספים שם ישראל באדר לשמוע הלכות פסח, מדרש דרב אשי ובאלול לשמוע הלכות החג, איז לכאורה פון דעם ווייזט אויס אז אלול האט מען נישט גערעדט פון זאכן וואס האט צוטון מיט ראש השנה יום כיפור נאר פון הלכות החג, ממילא איז אין דעם דא א מחלוקת, די מהרש א, די רש י, די פני יהושע, יעדער האלט אויף אן אנדערן וועג, איינער האלט אז מען האט יא געדארפט רעדן און איינער האלט מען האט נישט געדארפט רעדן, לענינינו דאס איז די שטארקייט פון אלול. אלול מאכט מען הכנה. יעצט ס'דא וואס זיי הייבן אן פון ראש חודש אלול, און יעצט פארשטייט מען פארוואס, ווייל ראש חודש אלול איז דרייסיג טאג פאר ראש השנה, נאכדעם איז צען טאג אין אלול איז דרייסיג טאג פאר יום כיפור, נעמט זיך דארף מען אנהייבן צו רעדן פון הלכות יום כיפור און וואס יום כיפור איז, און נאכדעם ווייל פופצן טאג פון אלול איז פונקט פופצן טאג פאר סוכות, סאו ס'איז דא. אלף אלול, ס'איז ראש חודש אלול, צען טאג און פופצן טאג. יעצט זעמיר צוקומען צו וואס איך וויל צוקומען, וואס טוט זיך וועגן הלכות חנוכה און פורים שלושים יום קודם החג. יעצט, כ'האב ענק שוין פריער געזאגט אז דער מהרש א איז מסביר פארוואס מ'דארף נישט רעדן וועגן ראש השנה און יום כיפור שלושים יום פארדעם, ווייל דאס איז תשובה איז א זאך וואס מ'דארף יעדן טאג טון. און די תקנה פון דרש'נען שלושים יום איז נאר א זאך וואס קומט מזמן לזמן. קומט אויס לכאורה לויט דעם אז פאר חנוכה און פאר פורים דארף מען אויכעט טון די זעלבע, מען דארף דרש'נען פון די אלע זאכן, ווייל זיי זענען דאך אזוי ווי ימים טובים וואס זיי קומען מזמן לזמן. יעצט, תוס' אין מסכת מגילה דף ד עמוד א', דיבור המתחיל מאי זאגט קלאר תוס' ארויס אז בפורים אין דורשין בו מקודם, לכן שלושים יום, מען דרש'נט נישט דרייסיג טאג פריער. יעצט, כ'האב ענק פריער געזאגט ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא דרש'ענען מענינו של יום, און דרש'ענען די הלכות. יעצט, לויט דעם וועט אויסקומען אז מעניינא דיום וואלט מען יא געדארפט דרש'ענען. יעצט, אפילו לויטן מהרש א וואס ער זאגט אז מ'האט געמאכט די תקנה פון דרש'ענען שלושים יום נאר פאר אזא זאך וואס קומט מזמן לזמן, איז אזוי ווי איך האב שוין געזאגט פריער, קען זיין דאס איז נאר געזאגט געווארן בהלכות, אבער אזא זאך ווי צו רעדן מענינו של יום, דאס קען זיין לכאורה וועט מען יא דארפן. יעצט, די גמרא זאגט אין מסכת מגילה, דף ד' עמוד א', פורים שחל להיות בשבת, פורים וואס עס געפאלט זיך אום שבת, שואלין ודורשין בענינו של יום. זאגט רש י שואלין ודורשין, מעמידים תורגמן לפני החכם, מען נעמט איינעם וואס ער קען איבערטייטשן, ווייל ס'פלעגט זיין, אז מען פלעגט זאגן א דרשה, אדער ביי קריאת התורה אויך געווען אזוי, און ס'איז געווען א מתורגמן וואס ער האט איבערגעטייטשט אז דער עולם זאל וויסן, האט מען געשטעלט א תורגמן פארן חכם לדרוש צו דרש'ענען אגרת פורים ברבים וואס דאס איז די מגילה. תוס' דיבור המתחיל פורים זאגט, פורים שחל להיות בשבת, דווקא בשבת לפי שאין קורין המגילה משום גזירה דרבה האט מורא שמא יעבירנו ד' אמות, דעמאלטס האט מען א מתורגמן. אבל בחול וואס ס'געפאלט זיך פורים אין די וואך אין צריך דארף נישט קיין מתורגמן, שהרי קורין המגילה טפי איכא פרסומי ניסא. יעצט זעהסטו דאך פון דא א בפירוש'ע ראיה אז מען דארף נישט דרש'ענען בעניינו של יום, נאר דורך די מגילה איז מען יוצא דעם חיוב פון שואלין ודורשין. יעצט רבי שלמה קלוגער אין תשובות האלף לך שלמה אין אורח חיים סימן שפ"ד שרייבט שיש חיוב שואלין ודורשין בפורים, ער זאגט קלאר אז מען דארף, עס איז דא א חיוב פון שואלין ודורשין בפורים, און וויאזוי וואס איז דארט אין די שאלה? די שאלה איז צוויי מענטשן וואס זענען געקומען אין פורים פרעגן א שאלה פון א רב, איינער קומט פרעגן א שאלה אויף הלכות פורים, דער צווייטער קומט פרעגן א שאלה אויף הלכות פסח, וואס דאס איז דאך שלושים יום קודם החג, קומט דאך אויס אז דער חיוב הייבט זיך אן פורים, פרעגט ער וועם דארף די רב ענטפערן, יעצט איז ער דארטן דן דער ספק אזוי. צי דער וואס ס'פרעגט אין הלכות פסח איז פריער ווייל זיין חיוב איז מן התורה, אדער קען זיין פורים איז פריער ווייל עס ווערט דאך אנגערופן חובת היום ווייל היינט איז פורים און ער קומט פרעגן א שאלה אויף פורים, זאגט ער וצריך עיון בזה, ער ווייסט נישט פונקטליך וויאזוי די הלכה איז. קומט אויס אז לויט רבי שלמה קלוגער אז ס'יא דא אן ענין פון שואלין ודורשין אין פורים. וואס טאמער נישט, פארוואס זאל דער פון פורים זיין פריער? קודם דער פורים איז דאך נאר א דרבנן, און אויב ס'איז נישט שואלין ודורשין איז מען דאך בכלל נישט מחיוב אים צו ענטפערן, על כל פנים נישט פאר איינעם וואס ער האט א שאלה אויף הלכות פסח. יעצט וואס טוט זיך מיט חנוכה? איז וויל איך ענק זאגן א לשון פון רבינו ירוחם, רבינו ירוחם איז אין תולדות אדם אין נתיב תשיעי שרייבט ער אזוי. וקבעום לדורות, מען האט דעם חנוכה האט מען געמאכט קובע געווען לדורות, להיותם ימים טובים, אז ס'זאלן הייסן ימים טובים, זאגט ער פאר וואסער א צוועק זאל עס הייסן ימים טובים, לענין להזכיר דינם, אז נישט נאר מען זאל צינדן לעכט מיט אלע און זאגן הלל, נאר מען זאל מזכיר זיין זייערע הלכה, קומט אויס לויט דעם. אז ס'איז דא א מצוה פון שלושים יום קודם החג, שלושים יום פאר חנוכה, מ'זאל רעדן פון די דינים פון חנוכה, און אויך מ'זאל רעדן מענינו של יומא, וואס האט דער אייבערשטער אונז געגעבן דעם חנוכה. יעצט, וואס איז וועגן שואלין ודורשין אויף הלכות שבת? שבת איז דאך אויך א זאך וואס ס'קומט פון זמן לזמן, דארף מען דאך דרש'ענען די הלכות. יעצט דער שפת אמת אין מסכת מגילה, דף ד' עמוד א', דיבור המתחיל מאי איריא, זאגט ער אזוי. דודאי נראה דתקנת משה רבינו עליו השלום לדרוש בענינו של יום הוי גם על שבת. יעדן שבת דארף מען דרש'נען פון מסכת שבת און אויך וואס שבת מיינט פאר אונז, פארוואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם שבת. און ער זאגט אזוי, שהרי גם שבת כתוב בכלל המועדים, דארט וואו מען רעדט פון די מועדים און נאכדעם שטייט וידבר משה את מועדי ה' ער האט אויסגעלערנט די אלע הלכות און אלע טעמים פארוואס די מועדים זענען דא איז דאך שבת אויך אין כלל נאכדעם שטייט וידבר משה איז אין מסכת מגילה דף ל"ב עמוד א' און דארט אין רש"י זאגט ער וקאי גם על שבת כאטשיג עס שטייט וידבר משה את מועדי ה' עס גייט ארויף אויף שבת אויך. יעצט זאגט דער שפת אמת ווייטער, ולמה לא יהיה חיוב בשבת, פארוואס זאל נישט זיין א חיוב אז מען זאל רעדן שבת וועגן דעם ענין פון שבת, בפרט לשיטת התוס' אין מסכת מגילה דף ד עמוד א', דיבור המתחיל מאי, זאגט דארטן תוס' שכל היכא שלא דורשין שלושים יום קודם, יש חיוב טפי לדרוש בעניינו של יום. האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא א סתירה, אויף איין פלאץ שטייט אז מען זאל דרשנ'ען, אין דעם יום טוב און איין פלאץ שטייט שלושים יום קודם החג, זאגט תוס', ס'ווענדט זיך, טאמער האט דרשנ'ט מען נישט שלושים יום קודם החג, ס'איז נישט דא קיין חיוב אויף שלושים יום קודם החג, דעמאלטס על כל פנים ווען ס'קומט זיך דער יום טוב דארף מען זיכער רעדן פון דעם יום טוב. קומט אויס זאגט ער שבת עדיף מיום טוב, פארוואס? ווייל כיון דביום טוב דורשין שלושים יום מקודם. יום טוב דרשנ'ט מען דאך שלושים יום קודם, און שבת איז דאך נישט דא דער חיוב, איז וויבאלד עס איז נישט דא דער חיוב צו דרש'ן שלושים יום קודם דארף מען זיכער אום שבת רעדן פון ענין פון שבת, אזוי זאגט דער שפת אמת. נאכדעם איז דער שפת אמת מסופק וואס איז דער דין פורים וואס איז געפאלט אום שבת, צו. עס איז א חיוב צו דרש'נען וועגן פורים אדער וועגן שבת? זאגט דער שפת אמת ואפשר שזה שחידש ר' יהושע בן לוי, דאס איז וואס ר' יהושע בן לוי האט מחדש געווען שבפורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין מענינו של יום, דבפורים יותר יש לדרוש בענין הפורים. והטעם, און דער טעם דערפון איז, שהיא מצוה עוברת, ווייל ס'איז א מצוה וואס ס'גייט דורך, ווייל דאס איז נאר איינמאל א יאר און ס'גייט דורך, און שבת איכא הרבה שבתות בשנה, שבת איז דא אסאך שבתים אין יאר, און נאכדעם זאגט ער אויך דער שפת אמת אז ס'קען זיין שבת איז מען יוצא מיטן קידוש היום, הייסט עס שוין אז מ'האט מזכיר געווען דעם שבת. אזוי פירט אויס דער שפת אמת. לדינא איני יודע מי מהם קודם לידרש, כ'ווייס באמת נישט וועלכס איז פריער צו דרש'ענען. די אינטערעסאנטע זאך, איך דענק ווען איך האב געלערנט דאס נאך אין די ישיבה, איך האב עס געלערנט אין ארץ ישראל אין וויזשניץ ישיבה, איז געווען דארטן א גערער מגיד שיעור, ער האט געהייסן רב חיים קאליקשטיין, און איך האב אים דעמאלטס געפרעגט, איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, שבת איז א דאורייתא, די פורים איז א מצוה דרבנן, נו, איך פארשטיי נישט, און דו האסט דא צו טון מיט איסורא דאורייתא. איסורי סקילה במזיד, און דו האסט דא צוטוהן מיט פורים וואס דאס איז א דרבנן, וויאזוי, איך מיין, וואס רבי פארגלייכן דאס אפילו? האט ער ווען דעמאלטס געזאגט רבי חיים דו זאגסט זייער א גוטן דיוק, און פרעגסט גוט זאגט ער, איז געווען א גערער גראדע, א גערער איד מגיד שיעור. יעצט הגם דער רצלה'ס אמת רעדט ווען ס'איז פורים שחל בשבת. זיין איסתפקתא איז וועלכס מען זאל זאגן צו פון פורים צו פון שבת, אבער נעווערדעלעס אז מען וועט עובר זיין אויף פורים האט מען עובר געווען אויף א דרבנן, מען האט עובר געווען אויף איסורי שבת איז עס כהררים התלויים בשער. רב צדוק הכהן פון לובלין האט א ספר משיב צדק וואס אזאלכע דרשות פאר בר מצוה איז זאגט ער אן אנדערן ספק, ער זאגט שבתות וואס זיי קומען אין די דרייסיג טאג פון פסח, האט ער די זעלבע איסתפקתא צו ער זאל דרש'ענען הלכות שבת אדער הלכות פסח, איז רב צדוק זיך פושט זיין ספק פון די גמרא, די גמרא איז אין מסכת פסחים דף ו' עמוד א', אז די גמרא לערנט ארויס שואלין ודורשין הלכות הפסח, קודם לפסח שלושים יום, פון ווי? פון דעם וואס משה רבינו איז געשטאנען פסח ראשון און האט מזהיר געווען אויף פסח שני, דעמאלטס ווען די טמאים האבן אים געפרעגט וואס זיי זאלן טון, מ'האט שוין פריער געברענגט די גמרא באריכות. יעצט דער שבת איז געווען שבת ערב פסח, ערב פסח איז ער געפאלן אום שבת, אזוי זאגט די גמרא מסכת שבת, רש"י ברענגט עס צו, און די גמרא איז אין מסכת שבת פ"ז עמוד ב', עשר עטרות נטל אותו יום, עם כל זה משה רבינו געשטאנען און ער האט גע'דרש'נט אין הלכות פסח, א מורא'דיגע כאפ, ווייזט דאך אויס אז אפילו אין שבת דארף מען דרש'נען פון ענייני דיומא פון שבת, להלכה. איז הלכות פסח איז נאך אסאך חשוב'ער, האט משה רבינו דעמאלטס גע'דרש'נט הלכות פסח. שוין דאס איז נאר געווען א שטיק לומדות, מען מוז דאך עפעס געבן פארן עולם אויכעט, זאל מען וויסן וועגן שואלין ודורשין. דאס איז אבער נישט דער געהעריגער שיעור פון חנוכה. עס קומט א געהעריגער שיעור פון חנוכה, קודם וועגן אפהיטן די קינדער, און וויאזוי מען דארף זיך צוגרייטן צו חנוכה, און וואס מען דארף ארויסבאקומען פון דעם חנוכה. דער שיעור וועט זיין אויף קעסטל נומבער איינס. א גוטן שבת.